לערנען א נייע מעשה, און די מעשה די גוים די שלעכטע וואס מאכן די רע פאר די אידן וואס זיי זינדיגן און זיי דינען נישט די אייבערשטער איז מדין, מיט מדין זעהן אונז קומט מיט עמלק און כל בני קדם, די כללות הדבר איז דאס זענען פעלקער וואס זענען נישט קיין כובשים, זיי קומען נישט אייננעמען ארץ ישראל, זיי וואוינען נישט אין ארץ ישראל בכלל, זיי וואוינען אין די געגנטער אין די מדבריות ארום ארץ ישראל, אבער זיי קומען און זיי כאפן זאכן, זיי כאפן וואס ס'וואקסט, זיי כאפן פון די בהמות וואס די אידן האבן. אזעלכע טעראריסטן אזעלכע. און דער שופט וואס גייט העלפן פון די צרה ער איז גדעון. די מעשה פון גדעון איז א פון די לענגערע מעשה'ס פון די שופטים וואס איז דא לענגערע מעשה עס גייט אדורך לפחות ביז פרק ט' די היינטיגע פרק איז בעצם די התחלה ווי אזוי איז גדעון געווארן א שופט. איז קודם די צרה ס'איז געווען זיבן יאר האבן די אידן געווען ביד מדין ס'הייסט מדין האט געקענט מאכן צרות מ'האט זיי נישט געקענט גארנישט צוריק טון און וועגן זיי האט מען געדארפט מאכן אין די בערג און אין די אנדערע פלעצער איינגראבן מנהרות, אפשר טונעלס אדער מערות וואס מ'האט זיך געדארפט באהאלטן, וויבאלד וואס איז געווען אפן האבן די האבן די מדינים געקומען געכאפט, און די אידן האבן נישט געהאט קיין כח זיך צוריק צוריקצושלאגן האבן זיך געמוזט באהאלטן, ס'איז אזוי ווי די סדר ויזעקו בני ישראל אל ה' האט ער געטון עפעס, ער האט געשיקט קודם א נביא, די נביא שטייט נישט וואס געשעט פון די נביא אבער ער זאגט כה אמר ה' איך האב דיר ארויסגענומען פון מצרים, כ'האב ענק געראטעוועט פון מצרים און פון אלעס, כ'האב ענק געגעבן ארץ ישראל, און כ'האב ענק געזאגט איין זאך, דינטס נישט די אלהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, און האטס נישט מורא פון אים, און ענק האבן נישט געפאלגט. זעהט אויס אז מ'דארף פארשטיין אז דא גייט זיין אביסל תשובה וועגן דעם, און דאס איז די מעשה פון גדעון. יעצט קומט א מלאך צו גדעון, לכאורה דאס איז א מלאך ממש, נישט א נביא, ער קומט צו א פלאץ די תחת האלה אשר בעפרה, דארט איז געווען א מענטש יואש אבי העזרי, זיין זון האט געהייסן גדעון, וואס טוט גדעון ווען די מלאך קומט? ער איז חובט חיטים בגת, ער שלאגט די חיטים, מען דארף ארבעטן אויף די חיטים, מען טוט עס אינעווייניג, געווענליך וואלט מען עס געטון אינדרויסן, אבער וויבאלד מדין וואס איז דא אפן כאפן זיי, האט ער זיך געמוזט באהאלטן, זעט מען דא ווייטער די צרה וואס איז געווען, קומט די מלאך און זאגט שלום עליכם גדעון, ביסט אזא גיבור החיל, און גדעון קוקט אויף אים און ער זאגט, יא, בי אדוני ויש השם עמנו עס איז כאילו ער זאגט השם עמך יא די אייבערשטער איז מיט אונז ווי איז זענען אלע נפלאות מ'האט דאך יעצט געהערט פון די מלאך פון די נביא א ווי די אייבערשטער האט אונז ארויסגעפירט פון מצרים האט אלס געטוהן ווי ווי זענען די נפלאות ביז דערווייל זענען אונז דא אונטער מדין ענטפערט אים דער מלאך זייער גוט לך בכחך זה והושעת את ישראל מיט דעם כח הייסט יעצט געב איך דיך כח דו גייסט טאקע זיין דער וואס גייט ראטעווען די אידן פון מיד מדין איך שיק דיך.

און דער מלאך זאגט אים לייג עס אלץ אויף א סלע, גיס אויס דעם מרק אויף דעם סלע, און דער מלאך שטעקט שטעקט אויס זיין שטעקן, רירט אן די שטיין, און די גאנצע זאך פליעט ארויף אין א פייער, און דער מלאך איז שוין אויך נעלם געווארן אפשר אין די זעלבע פייער, וידע גדעון אז ס'איז געווען א מלאך, און גדעון ווערט פארלוירן, אזוי ווי אונז זעען אין די פרשת השבוע יעצט, ער ווערט מורא'דיג פארלוירן, כי על כן ראיתי מלאך השם פנים אל פנים, און דער אייבערשטער קוקט אים שיקט אים נאך א מעסעדזש, ויאמר השם שלום לך, ניין זארג דיך נישט, ס'איז לטובה די מראה מלאך, און מיט גדעון בויט דארט א מזבח אזוי ווי די סדר ווי מען זעט א התגלות בויט מען א מזבח און ער רופט די מזבח השם שלום און די פסוק זאגט די מזבח איז נאך דארט מען קען עס נאך זען בבית עפרה אבי העזרי. יעצט האבן מיר געלערנט אז די די נביא איז געקומען און מזהיר געווען די אידן אויף עבודה זרה דא זעט מען איין זאך וואס א גדעון גייט טאקע אויפהערן צו דינען עבודה זרה קומט דער אייבערשטער צו אים ביינאכט נאך א התגלות און ער זאגט אים נעם די פר וואס דיין טאטע האט און די צווייטע פר וואס איז זיבן יאר אלט וואס איז א גרויסע פר געווען און העסט דאס הורס זיין די מזבח הבעל וואס דיין טאטע האט געהאט, און די אשרה וואס איז געווען דארט צו צושניידן, דארט אויף דעם פלאץ העסט מאכן א מזבח לה', און העסט דארט מקריב זיין דעם פר, וואס זעט אויס די פר האט געווארט ס'זאל זיין אפשר א הייליגע פר פאר די אשרה אדער די בעל האט מען געווארט עס מקריב זיין פאר די בעל ניין העסט עס נעמען, און העסט עס מקריב זיין פאר די אייבערשטער דארט. און אזוי טוט גדעון, ער גייט ביינאכט, ער האט מורא צו גיין בייטאג גייט ער ביינאכט און נעמט צען פון זיינע עבדים, צעשמעטערט די בעל'ס מזבח, שניידט אפ די אשרה איז מקריב די פרים זעט אויס זענען געווען הייליג איז מקריב כביכול ער שעכט די הייליגע פרים ווי מען זאגט און געענדיגט אין די פרי וועקן אויף די מענטשן און זאגן וואס גייט דא פאר ווער האט אונז מחריב געווען אונזער געטשקע אונזער מקדש ביז מען געפינט אויס אז גדעון בן יואש גיין זיי צו יואש און זאגען ברענג מיר דיין זון מען גייט אים הרג'נען און וואס זאגט יואש דא טוט ער נאך אזויווי תשובה טון זייער ענליך צו די מעשה וואס איז נענט די מדרש אויף תרח ס'קען זיין ס'איז געקומען פון דא ער זאגט ענק שלאגט נעמט זיך אן פאר די כבוד פון די בעל ער איז דאך א גאט לאז אים זיך אליינס אן עצה געבן וואס דארפן אונז העלפן די גאט. און זייט דעמאלטס האט מען גערופן גדעון א נייע נאמען אדער אפשר דאס איז געווען די נאמען לכתחילה ירובעל און דער פסוק איז מסביר ירב בו הבעל די מענטשן האבן געזאגט זאל די בעל זיך שלאגן מיט אים אדער קען מען זאגן ער שלאגט זיך מיט די בעל שוין איז דאס איז די גרויסע זאך מ'האט אויפגעהערט צו דינען עבודה זרה מען האט חרוב געמאכט די בית די מקדש הבעל מזבח הבעל וואס איז געווען דארט אין בית יואש יעצט גייט מען זען ווי גדעון גייט טאקע אנהייבן צו מאכן מלחמות ער גייט זיין רוח השם, עס קומט א רוח השם לבשה את גדעון, מדין עמלק און כל בני קדם, די דריי גרופעס גוים, זיי זענען זיך אלע צוזאמען געקומען, עס האט מען געלערנט פריער, נישט דערמאנט דעמאלטס, געווען זייער אסאך פון זיי לגמליהם אין מספר, און עס קומט רוח השם, גדעון האט א געוואלדיגע השראה און ער רופט צוזאם נעמט א שופר, די גאנצע אביעזר, די גאנצע משפחה זיינע, און גאנץ מנשה, און גאנץ זבולון, אשר, נפתלי. מיר נעמען זיי אלע צאם, מען גייט זיך לוחם זיין מיט מדין. ביזדערווייל איז גדעון נאך אלץ נישט זיכער אז דער אייבערשטער איז מיט אים, בעט ער נאך צוויי אותות סימנים אז טאקע עס גייט געלונגען. די אות זאגט ער, בעט איך בעט דיר, איך גיי לייגן גיזה, הייסט צמר אין די גורן, און איך וויל אז ס'זאל זיין טל נאר אויף די גיזה, אויף די גאנצע ערד וועט זיין טרוקן. און דער אייבערשטער מאכט, אזוי געשעט, און ס'ווערט, קומט טל נאר אויף די גיזה און נישט אויף די גורן, ווייסט ער. עס איז אים נישט געווען גענוג, ער זאגט מארגן נאכאמאל, רבונו של עולם איך האף עס איז נישט בייז אויף מיר, איך וויל נאך א מאל נאך א אות, איך וויל זיין זייער זיכער דער גדעון, ער זאגט ס'וועט זיין פארקערט, דא די גיזה וועט זיין טרוקן און די גאנצע שדה וועט זיין נאס, און אזוי איז טאקע געווען, און מארגן גייען אונז לערנען ווי אזוי די מלחמה איז געווען.